בעזרת השם יתברך, מסכת עירובין דף ס"ו, מ'הייבמיר אן דף ס"ו עמוד א', תהו בה נהרדעי, איז אזוי, נעכטן האמיר געזען דף ס"ה עמוד ב', ר' חנינא בר יוסף ור' חייא בר אבא ור' אסי איקלעו לההוא פונדק דאתא נכרי מרי דפונדק בשבתא, זיי זענען געווען אין עפעס אכסניא, און זיי האבן געמאכט אן עירוב צווישן זיך אז יעדער איינער זאל קענען דארט טראגן, וואס איז אבער געשען, אז אין דעם חצר דארט האט אויך געוואוינט א גוי, די גוי איז נישט דארט געווען פאר שבת און ממילא האבן זיי געקענט מאכן אן עירוב ווייל ווילאנג די גוי איז נישט דארט קען מען דאך מאכן א עירוב האט מען געזען וואס איז געשען אבער די גוי שבת איז אנגעקומען וואס איז די פראבלעם די פראבלעם איז יעצט אז די גוי איז דא ווערט די גאנצע עירוב בטל און וואס קען מען יא טון די שאלה איז געווען מהו למיגר מיניה וואס איז די דין אפשר קען מען דינגען יעצט שבת פונעם גוי זיין חלק דא און נאכדעם וואס מען דינגט פונעם גוי דעם חלק קען שוין יעצט איינער מבטל זיין דעם רשות צו די אנדערע ס'טייטש יעדער איינער וועט מבטל זיין זיין חלק אינעם חצר צו עפעס איין איד דארט, און מיט דעם וועט מען קענען טראגן אינעם חצר. יעצט די עירוב צוריק קען מען זיכער נישט מאכן, פארוואס? ווייל מען קען נישט מאכן א עירוב שבת, די עירוב די אלטע עירוב איז אויך בטל די רגע וואס די גוי איז אנגעקומען, די שאלה איז געווען צו נאכדעם אבער וואס די גוי איז דא אפשר קען מען דינגען פון אים און נאכדעם מאכן א ביטול רשות, האבן מיר געזען אז למעשה האבן זיי טאקע געדינגען פונעם גוי שבת און געמאכט טאקע דעם ביטול רשות, האבן מיר געזען די גמרא האט נעכטן אויסגעפירט, אתו שיילו ליה לר' יוחנן, אמר להן יפה עשיתם ששכרתם, אז ר' יוחנן איז אויך געפאלן דאס וואס זיי האבן געטוהן וואס טייטש ר' יוחנן האט געהאלטן אז זיי קענען טאקע דינגען פונעם גוי און נאכדעם זאל יעדער איינער מבטל זיין זיין חלק דא פאר איין איד נאכדעם וועט מען קענען טראגן אינעם חצר זאגט יעצט די גמרא תהו בה נהרדעי די חכמי נהרדעא האבן זיך געוואונדערט און אונטערגעזוכט די שמועה וואס מ'האט יעצט געזען דא פון ר' יוחנן, ווייל ס'איז זיי נישט געפאלן אז ר' יוחנן האט אזוי געזאגט, זאגן זיי ומי אמר ר' יוחנן הכי, קען דען זיין אז ר' יוחנן האט אזוי געזאגט? והא אמר ר' יוחנן, כ'האב א קשיא פון א צווייטע מימרא פון ר' יוחנן, ר' יוחנן האט געזאגט, שוכר כמערב דמי, אז די דין פון איינער וואס דינגט פון א גוי, וואס טייטש אזוי ווי מ'האט געזען די היתר פון דינגען פון א גוי, איז דינגען פון א גוי איז אזוי ווי א מערב אזוי ווי איינער וואס מאכט עירובי חצירות, וואס מיינט ר' יוחנן מיט די ווערטער, מאי לאו, לכאורה מיינט ער צו זאגן מיט דעם, אז מה מערב מבעוד יום אף שוכר מבעוד יום, אזוי ווי אן עירוב מוז מען מאכן בעוד יום פאר שבת, די זעלבע זאך דינגען איז אויך נאר פאר שבת, ממילא וויאזוי קענסטו מיר זאגן אז ר' יוחנן איז געפאלן די פסק אז מען האט געדינגען פונעם גוי שבת אליין? זאגט די גמרא לא, האסט נישט פארשטאנען די מימרא פון ר' יוחנן, וואס האט ר' יוחנן געמיינט צו זאגן שוכר כמערב? ער האט געמיינט נאר להקל נישט להחמיר, ער האט געמיינט ארויסצוברענגען די קולות וואס איז דא ביי עירוב איז אויך דא ביי שוכר, אז וואס? אז מה מערב ואפילו בפחות משווה פרוטה, אף שוכר בפחות משווה פרוטה, אזוי ווי א עירוב חצירות קען מען מאכן מיט א פחות משווה פרוטה קען מען אויך דינגען פונעם גוי מיט א פחות משווה פרוטה, די אנדערע זאך וואס מען קען זיך ארויס לערנען פון עירוב איז ומה מערב אפילו שכירו ולקיטו, אף שוכר אפילו שכירו ולקיטו, אזוי ווי ביי א עירוב אז ס'וואוינען אין א חצר ארום א חצר וואוינען אפאר אידן און דארט וואוינט אויך א גוי איז טאמער ס'וואוינט אינעם חלק פונעם גוי איז דא דארט א שכיר אדער א לקיט, מ'האט געזען א ארבעטער א איינגעשטעלטע ביים גוי, איז די דין איז אז מ'דארף מער נישט גארנישט דינגען פונעם גוי ווייל ס'איז כאילו א איד וואוינט דארט, און במילא קען מען מאכן אן עירוב צוזאמען מיט דעם איד מיט דעם שכיר מיט דעם לקיט מיטן איינגעשטעלטן, און די זעלבע זאך, זאגט אונז רבי יוחנן ווען ס'קומט צו דינגען, אז טאמער דער גוי וואס וואוינט דא אינעם חצר האט אן איינגעשטעלטן אן ארבעטער א צווייטע גוי, קען מען אויך דינגען פונעם צווייטן גוי די חלק דא, מען דארף נישט דער גוי אליין, נאר אפילו זיין איינגעשטעלטע קען דאס אויך מאכן, נאך א זאך וואס מ'לערנט זיך ארויס פון עירוב, ומה מערב, חמשה שרויין בחצר אחת, אחד מערב על ידי כולן, אזוי ווי ביי עירובי חצרות, טאמער איין חצר וויל מאכן אן עירוב מיט א צווייטע חצר אז ביידע זאלן קענען אריינטראגן פון איינס צום צווייטן, דארף נישט אלע איינוואוינערס פון איין חצר אריבערפירן די ברויט צו די אנדערע חצר, נאר איינער אליין, מען קען נעמען איינער ער זאל זיין דער שליח, אזוי ווי מ'האט שוין געזען, אזוי ווי מ'גייט זען אין די המשך המסכתא, די זעלבע זאך, שוכר נמי, חמשה שרויין בחצר אחת, אחד שוכר על ידי כולן, אז נישט יעדער דארף דינגען פונעם גוי א חלק דא, נאר איין איד וואס וואוינט דא אין חצר קען דינגען פונעם גוי, און דאס העלפט אויך פאר יעדעם, און דאס האט רבי יוחנן געמיינט, ווען רבי יוחנן האט געזאגט שוכר כמערב דמי, אבער אוודאי האט ער נישט געמיינט צו זאגן אז מען טאר נישט דינגען שבת און מען דארף דינגען פון פאר שבת, נאר אוודאי קען מען דינגען שבת אליין אויך. זאגט אונז די גמרא נאך א קשיא אבער אויף ר' יוחנן, תהי בה ר' אלעזר, ר' אלעזר האט זיך געוואונדערט אויף די מימרא פון ר' יוחנן, אמר רב זירא, האט רב זירא געזאגט, מאי תהייא דר' אלעזר, וואס איז דאס די שוועריקייט פון ר' אלעזר וואס וואונדערט ער זיך דא, אמר רב ששת, האט רב ששת געזאגט, גברא רבה כרב זירא לא ידע מאי תהייא דר' אלעזר, קא קשיא ליה דשמואל רביה, וואס טייטש וואס וואונדערסטו זיך אז ר' אלעזר מוטשעט זיך דא מיט ר' יוחנן? ר' אלעזר מוטשעט זיך מיט ר' יוחנן, ווייל ר' אלעזר האט א מימרא פון זיין רבי'ן שמואל וואס שטימט נישט מיט די מימרא פון ר' יוחנן, און דו וואלסט געדארפט צו וויסן אז די מימרא שטימט נישט און פארדעם וואונדערט זיך ר' אלעזר, וואס איז די מימרא פון שמואל וואס שטימט דא נישט, ווייל דאמר שמואל, שמואל האט געזאגט, דריי כללים, וואס די דריי כללים זענען כללים אויף די תקנה פון ביטול רשות, וואס מיינט דאס ביטול רשות, איז ביטול רשות האט מען שוין געזען, מען האט עס געזען היינט, ווען מ'האט אנגעהויבן די סוגיא, מ'האט שוין געזען נעכטן, מ'האט עס געזען פון פריער, ביטול רשות בעצם, איז רש"י מסביר אז ס'דא צוויי מיני ביטול רשות, איין מין ביטול רשות איז ווען א גאנצע חצר מאכט אן עירוב, אלע איינוואוינערס פונעם חצר מאכן אן עירוב צוזאמען, און איינער האט פארגעסן, און נישט געווען קיין חלק דא, איז דא די תקנה פון ביטול רשות, דער איינער קען יעצט מבטל זיין זיין רשות צו אלע אנדערע וואס וואוינען דא, און מיט דעם וואס ער איז מבטל צו די אנדערע, איז כאילו ער וואוינט מער נישט דא, און ממילא קענען שוין אלע דא טראגן נאר פארשטייט זיך צו זיין שטוב וועט מען נישט קענען טראגן ווייל ער האט מבטל געווען זיין חלק וואס ער האט דא אינעם חצר, שפעטער איז דא א צווייטע מין ביטול רשות, טאמער קיינער האט נישט געמאכט קיין עירוב, מען האט אינגאנצן פארגעסן צו מאכן דא אן עירוב, קען יעדער איינער אינעם גאנצן חצר מבטל זיין זייער רשות צו איינער, אזוי ארום דער איינער קודם כל וועט קענען טראגן פון זיין שטוב צום חצר ווייל אלעס איז יעצט זיינס, חוץ פון דעם וואס אין די חצר אליין האט מען געזען איז אויך דא א פראבלעם צו טראגן ווי לאנג ס'איז נישט דא קיין ביטול רשות, וואס דער ביטול רשות טוט אויף אז לפחות אין חצר אליין קען מען טראגן. יעצט, שמואל האט געזאגט דריי כללים לגבי ביטול רשות, און די דריי כללים זענען אזוי, די ערשטע כלל איז דאמר שמואל, כל מקום שאוסרין ומערבין, מבטלין. יעדע פלאץ וואס ס'וואוינען מענטשן, וואס איין גרופע מענטשן אסר'ן אויפ'ן אנדערן, אז די אנדערע טאר נישט טראגן. וואס טייטש, אז א מענטש למשל וואוינט אליין אין א חצר, מעג ער דאך טראגן דארט וואס ער וויל. אז ס'וואוינט דארט א צווייטע מענטש, קען ער שוין נישט טראגן, ווייל דער צווייטע מענטש אסר'ט אויף אים. און במילא יעדע פלאץ. וואס איין גרופע אסר'ט אויפן צווייטן, ובנוסף צו דעם איז אויך מערבין, סיי ס'איז אוסרין און סיי מערבין, וואס טייטש מערבין? אז טאמער זיי וואלטן געוואלט וואלטן זיי געקענט מאכן אן עירוב, דעמאלטס איז די דין אז מבטלין, דעמאלטס אז זיי האבן נישט געמאכט קיין עירוב קענען זיי מבטל זיין די רשות און מיט דעם זענען זיי זיך מותר צו טראגן אזוי ווי מ'האט אויסגעשמועסט, אבער א פלאץ וואס איז מערבין, ואין אוסרין, א פלאץ וואס איין גרופע מענטשן מיט א אנדערע גרופע מענטשן קענען מאכן אן עירוב, אבער אן די עירוב איז נישט אוסרין, איינער אסר'ט נישט אויפן אנדערן, די עירוב קען זיין מאכט בעסער, אבער נישט פשט איינער אסר'ט אויפן צווייטן, אדער אוסרין ואין מערבין, וואס טייטש פונקט פארקערט, אז איין גרופע מענטשן אסר'ן אויפן צווייטן, די צווייטע גרופע קען נישט יעצט טראגן וועגן דעם ערשטן, אבער דא ביי די ציור למשל איז נישט דא קיין פאטענט פון א עירוב, מ'גייט אויסרעכענען די אלע ציורים וואס זיי זענען, איז ביי די אלע ציורים וואס ס'איז אדער מערבין ואין אוסרין, אדער אוסרין ואין מערבין, דעמאלטס איז אין מבטלין וועט ביטול אויך נישט העלפן. פארוואס? ווייל שמואל האלט אז כדי צו קענען מאכן ביטול דארף זיין צוויי זאכן, די ערשטע זאך דארף זיין אז אנעם ביטול איז עס אוסרין, טאר מען נישט טראגן, און די צווייטע זאך דארף זיין אז א עירוב וואלט געקענט דא העלפן. ווען ס'איז דא די צוויי תנאים, דארט זאגט שמואל האבן חכמים געלאזט מבטל זיין, אבער. סתם אזוי אז ס'איז נישט דא די צוויי תנאים קען מען נישט מבטל זיין ווייל די גאנצע ביטול איז בעצם א תקנה פון די חכמים און חכמים האבן נישט מיקל געווען מיט די תקנה נאר וואס ס'איז ממש א פלאץ א צורך אז מ'דארף עס האבן און אז ס'איז נישט דא די צוויי תנאים איז נישט ממש א צורך יעצט גייט רב ששת מבאר זיין די אלע דריי ציורים וואס זיי זענען איז אזוי כל מקום שאוסרין ומערבין מבטלין כגון שתי חצרות זו לפנים מזו וואס טייטש ס'מיינט נישט דווקא דער ציור, דאס איז בעצם יעדע פשוט'ע ציור, אז ס'וואוינען אפאר אידן ארום א חצר איז דאך עס אוסרין און מערבין, איינער אסר'ט אויפ'ן צווייטן, מען טאר נישט טראגן וועגן דעם צווייטן, און זעלבע זאך מען קען מאכן אן עירוב, נאר דא זאגט מען אז ס'איז דא אפילו ביי א ציור וואס צוויי חצרות איז איינס אינעם צווייטן, וואס טייטש דאס א חידוש, ס'איז דא א אינדרויסנדיגסטע חצר, און ס'איז דא אן אינעווייניגסטן חצר, וואס די מענטשן פון די אינעווייניגסטע חצר אסר'ן אויף די מענטשן פון די אינדרויסנדיגסטע חצר. פארוואס? ווייל אפילו די מענטשן פון די אינדרויסנדיגסטע חצר מאכן אן עירוב צווישן זיך, פונדעסטוועגן, די מענטשן פון אינעווייניג, אסר'ן אויף זיי צו טראגן, ווייל די מענטשן פון אינעווייניג דארפן דאך אריבער גיין זייער חצר ווען זיי גייען ארויס, און במילא האבן זיי דא א דריסת רגל, און במילא אז זיי האבן א דריסת רגל איז כאילו זיי זענען אויך פון די בני החצר, איז טאמער זיי האבן נישט קיין חלק דא אינעם עירוב, זענען זיי אוסרין. און ווי רשי רעדט אויס, אפילו לויט די מאן דאמר רגל המותרת במקומה אוסרת שלא במקומה, דאס איז דווקא ווען די אינעווייניגסטע חצר מאכט אן עירוב, די אינדרויסניגסטע חצר מאכט אן עירוב, דעמאלטס איז די דין לויט דעם מאן דאמר אז די אינדרויסניגסטע חצר קען טראגן, אבער טאמער די אינעווייניגסטע חצר מאכט נישט קיין עירוב, זענען זיי אוסרין פאר אינדרויסנדיגסטע חצר יעדער איז מודה צו דעם און ממילא איז עס אוסרין, די זעלבע זאך מערבין, זיי קענען מאכן אן עירוב צוזאמען טאמער זיי מאכן א עירוב צוזאמען וועט יעדער מעגן דא טראגן און ממילא דאס איז א ציור וואס איז אוסרין און מערבין איז טאמער ס'וועט זיין היכי תמצא אז מען האט נישט געמאכט קיין עירוב עט טאקע זיין די דין אז מבטלין די מענטשן פון די אינעווייניגסטע חצר קענען מבטל זיין זייער חלק אינעם אינדרויסנדיגסטע חצר און ממילא עלן די אידן פון די אינדרויסנדיגסטע חצר קענען טראגן. און דאס איז די ציור פון אוסרין מערבין מבטלין, ווייטער ווען איז מערבין ואין אוסרין, וואס דארט האט מען געזען איז אין מבטלין, כגון שתי חצרות ופתח אחד ביניהם, טאמער עס איז דא צוויי חצרות איינס לעבן דעם צווייטן, וואס נישט פשט איינס איז אינעווייניג ס'דא א אינעווייניגסטע מיט א אינדרויסנדיגסטע אז די מענטשן פון אינעווייניג דארפן אריבער גיין די אינדרויסנדיגסטע ווען זיי גייען ארויס, ניין, דא רעדט זיך צוויי חצרות, ביידע האבן א געהעריגע ארויסגאנג וואס מען קען ארויסגיין פונעם חצר צו דעם מבוי, נאר וואס ס'איז דא דא א טיר צווישן זיי. ביי אזא ציור איז עס מערבין, די צוויי חצרות קענען מאכן אן עירוב צווישן זיך טאמער זיי ווילן, אז יעדער וועט קענען טראגן פון איינעם צום צווייטן, אבער עס איז נישט אוסרין, נישט פשט אז טאמער זיי האבן נישט געמאכט אן עירוב צוזאמען טאר קיינער נישט טראגן ביי זיך, נאר אוודאי די דין טאמער זיי האבן נישט געמאכט קיין עירוב צוזאמען נאר יעדער האט געמאכט פאר זיך, קען יעדער טראגן ביי זיך, און ממילא דאס איז א ציור וואס איז מערבין, מען קען מאכן עירוב אבער אוסרין איז דאס נישט, איז ביי אזא ציור עט נישט העלפן קיין ביטול, פארוואס אזוי ווי מען האט אויסגעשמועסט ווייל די קולא פון ביטול איז נאר ביי א פלאץ וואס ממש מען דארף עס האבן, וואס איז אוסרין און מערבין, אבער דא איז עס מערבין ואין אוסרין, און ממילא האט מען נישט מתיר געווען ביטול. ווייטער, וואס איז מיט די דריטע ציור, אוסרין ואין מערבין אין מבטלין, אז ביי א ציור וואס איינער אסר'ט אויפ'ן צווייטן, אבער אן עירוב העלפט נישט, איז ביי אזא ציור וועט ביטול אויך נישט העלפן. לאתויי מאי, וואסערע ציור איז דאס? לאו לאתויי נכרי? לכאורה מיינט ער אוודאי די ציור, אז ווען ס'וואוינט א גוי צווישן אידן, וואס טייטש ס'דא לאמיר זאגן צוויי אידן און ס'וואוינט דא א גוי אויכעט, איז דאך די דין אוסרין, איין איד אסר'ט אויפן אנדערן אז מען קען נישט דא טראגן, ווען ס'איז איין איד אליין מיט א גוי קען ער דא טראגן, ס'דא צוויי אידן טאר מען שוין נישט טראגן, אבער אן עירוב קען מען אויך נישט מאכן, פארוואס ווייל ס'דא דא א גוי, און במילא דאס איז א ציור וואס איז אוסרין, אבער אין מערבין איז לכאורה ביי אזא ציור, האט שמואל געזאגט, אין מבטלין, אז ביטול עט אויך נישט העלפן, און במילא איז דאס א קשיא אויף רבי יוחנן, וואס רבי יוחנן האט געזאגט אז די אידן קענען מבטל זיין איינער פארן צווייטן דעם רשות, נאכדעם וואס מען דינגט פונעם גוי זיין חלק, איי, זאגט רב ששת, ואי דאתא מאתמול, עסט מיר וועלן זאגן ניין, אז ס'איז נישט קיין סתירה די מימרא פון רבי יוחנן צו די מימרא פון שמואל, ווייל דאס וואס שמואל האט געזאגט אז מען קען נישט מבטל זיין איינער צום צווייטן, יא, דאס רעדט זיך ביי א ציור אז די גוי איז דא פון פאר שבת, און במילא אז די גוי איז דא פון פאר שבת, דארט אוודאי וועט נישט העלפן קיין ביטול. אבער ביי א ציור וואס דער גוי קומט אן שבת אליין, איז אוודאי דער דין אז ס'נישט דא קיין צווייטע ברירה דארט וועט יא העלפן ביטול, אבער אויף דעם זאגט רב ששת, דאס איז אויך נישט גוט, ווייל ואי דאתא מאתמול לוגר מאתמול, אויב אזוי טאמער דער גוי טאמער שמואל רעדט זיך ביי א ציור וואס דער גוי איז דא פון פאר שבת, וואלט מען דאך געקענט דינגען פונעם גוי פאר שבת, און אז מ'דינגט פונעם גוי פאר שבת קען מען דאך מאכן אן עירוב, איז דאך עס נישט אוסרין ואין מערבין, ס'איז אוסרין ומערבין, מ'קען מאכן א פיינע עירוב ווען דער גוי איז דא און מ'דינגט פון אים, נאר וואס דען, אלא לאו דאתא בשבתא, נאר וואס דען מוז מען זאגן אז שמואל רעדט זיך אז דער גוי קומט אן שבת, און ווען דער גוי קומט אן שבת, וקתני, אויף דעם זאגט שמואל, אוסרין ואין מערבין, אין מבטלין, אז היות וואס ס'איז אוסרין, איינער טאר דא נישט טראגן וועגן דעם צווייטן, היות ס'איז דא דא צוויי אידן טאר מען דא אינגאנצן נישט טראגן, און א עירוב קען מען אויך נישט מאכן, פארוואס? ווייל ברגע וואס דער גוי איז אנגעקומען איז דאך דער עירוב בטל, און במילא קען מען נישט יעצט מאכן א נייער עירוב, וואס האסטו מיר געוואלט זאגן, איז דא דא א פאטענט פון מבטלין? נו, אויף דעם זאגט שמואל אין מבטלין, אז ביי א ציור פון אוסרין ואין מערבין איז אין מבטלין, שמע מינה, זאגט די גמרא איז טאקע געדרינגען פון דעם אז שמואל קריגט זיך אויף רבי יוחנן, און ממילא האמער דא א בפירוש'ע קשיא אויף די פסק דין פון רבי יוחנן, און אוודאי לויט שמואל וועט אויסקומען אז ביי אזא ציור וואס די גוי קומט אן וואס איז אוסרין, מען טאר דא נישט טראגן, און א עירוב קען מען אויך נישט מאכן, עט אויך זיין די דין אז אין מבטלין, מען קען נישט מבטל זיין איינער פאר'ן צווייטן אפילו מען עט דינגען פונעם גוי, עט עס אויך נישט זיין א גוטע פאטענט פארוואס ווייל די ביטול דערנאך עט מען נישט קענען מאכן, זאגט יעצט די גמרא ווייטער, אמר רב יוסף, האט רב יוסף געזאגט, לא שמיע לי הא שמעתא, איך האב נישט געהערט די מימרא פון שמואל, אמר ליה אביי, איז מען זעט אסאך מאל אין די גמרא רב יוסף האט פארגעסן וואס ער האט געלערנט אביי האט אים דערמאנט, האט אביי אים געזאגט, את אמרת ניהלן, דו האסט אונז געזאגט די מימרא פון שמואל, ואהא אמרת ניהלן, דו האסט אונז געזאגט די מימרא פון שמואל ווען דו האסט אונז געזאגט די קומענדיגע מימרא, דאמר שמואל, ווייל שמואל האט געזאגט, אין ביטול רשות מחצר לחצר, אז ס'העלפט נישט קיין ביטול רשות פון איין חצר צו א צווייטע חצר מ'עט שוין זען וואס דאס מיינט, ואין ביטול רשות בחורבה, אין ביטול רשות בחורבה איז טייטש אז צוויי חצרות זענען אפן צו א חורבה אינדערמיט, איז בעצם, לכאורה, וואלט געקענט העלפן ביטול דא, וואס טייטש טאמער מ'מאכט נישט קיין עירוב, די איינציגסטע וועג צו טראגן די חורבה היות וואס צוויי חצרות זענען אפן דערצו, איז דאך מיט אן עירוב, איז טאמער מ'האט נישט געמאכט קיין עירוב וואלט ביטול רשות געדארפט העלפן, נאר דא העלפט נישט קיין ביטול רשות, פארוואס? ווי רש"י איז מסביר, ווייל ביטול רשות העלפט נאר ביי א חצר, א חצר וואס איז אין פראנט פון א שטוב, דאס איז א פלאץ וואס נארמאל באנוצט מען זיך דארט, דארט העלפט ביטול רשות, אבער ביי א חורבה, וואס בדרך כלל דארף מען נישט נוצן, ס'איז סתם ס'איז דא דארט א חורבה, ביי דעם האט מען נישט מיקל געווען מיט ביטול רשות. ואמרת לן עלה, און דו רב יוסף האסט אונז געזאגט, לגבי דער דין וואס שטייט דא אז שמואל האט געזאגט אין ביטול מחצר לחצר, האסטו אונז געזאגט כי אמר שמואל אין ביטול רשות מחצר לחצר, לא אמרן אלא שתי חצרות ופתח אחד ביניהם, דאס איז נאר ביי צוויי חצרות וואס יעדע חצר האט אן ארויסגאנג צו א מבוי, נאר פונקט איז דא א טיר צווישן זיי, וואס דאס האט מען געזען דאס איז אין אוסרין ומערבין, וואס טייטש איינער אסר'ט נישט אויפן אנדערן, מען קען מאכן אן עירוב צווישן די צוויי אבער א איסור איז נישט דא, יעדער איינער בעצם פאר זיך קען אויך מאכן אן עירוב, אויף דעם העלפט טאקע נישט קיין ביטול רשות אזוי ווי מען האט טאקע געזען די מימרא פון שמואל, אבל זו לפנים מזו, טאמער איין חצר איז אין א צווייטע חצר איז דא א אינעווייניגסטע מיט א אינדרויסנדיגסטע וואס דארט איז עס אוסרין ומערבין איז דארט מתוך שאוסרין זה על זה מבטלין עט יא העלפן ביטול פרעגט די גמרא אמר ליה האט רבי יוסף געזאגט צו אביי אנא אמינא משמיה דשמואל הכי איך האב אזוי געזאגט פון שמואל ווי קענסטו מיר אזוי זאגן והאמר שמואל שמואל האט דאך געזאגט אין לנו בעירובין אלא כלשון משנתנו אז ביי הלכות עירובין איז וואס עס שטייט אין די משניות אין מסכת עירובין איז מורא'דיג מדויק און אזוי איז די הלכה און ממילא ס'דא א משנה, אנשי חצר ולא אנשי חצירות, די משנה זאגט דף ס"ט עמוד ב' לגבי ביטול רשות, שטייט דארט אז אנשי חצר וואס איינער האט פארגעסן און נישט געמאכט קיין עירוב, איז דארט איז דא ביטול רשות, יעצט דארט שטייט אנשי חצר א לשון יחיד, שטייט נישט קיין לשון רבים, ממילא זאגט ר' יוסף, איז לכאורה קען מען מדייק זיין אז ס'נישט דא קיין שום אופן וואס אנשי חצירות, וואס צוויי חצירות קען איינער מבטל זיין פארן צווייטן, ממילא זאגט ר' יוסף וויאזוי קענסטו מיר זאגן אז לויט שמואל ווען ס'דא א אינעווייניגסטע חצר מיט א דרויסניגסטע חצר דארט וועט העלפן ביטול רשות, דא האט מען א דיוק פון די משנה אז ס'איז קיינמאל נישט דא אזא היתר, נאר ווען אפאר מענטשן וואוינען ארום א חצר, דארט איז דא א היתר פון ביטול אבער נישט פון איין חצר אויף א אנדערע, אמר ליה, זאגט אביי צו ר' יוסף ניין, כי אמרת לן אין לנו בעירובין אלא כלשון משנתנו, דאס אז דו האסט געזאגט אז ביי הלכות עירובין דארף מען מדייק זיין פון די משנה אזוי איז די הלכה, דאס איז נישט אויף די משנה געזאגט געווארן, נאר אהא אמרת לן, האסט אונז עס געזאגט אויף א צווייטע משנה, וואס שטייט אין די משנה, די משנה זאגט דף ע"ג עמוד ב' שהמבוי לחצרות כחצר לבתים, וואס רש"י ברענגט דא אראפ, וואס איז טאקע דער דיוק וואס שמואל איז מדייק פון יענע משנה, אז א מבוי, די קולא וואס אונז האבן געזען ביי א מבוי אז ס'העלפט א לחי וקורה, איז נאר טאמער ס'איז דא אפאר חצרות, צוויי חצרות, ארום דעם מבוי, און אין יעדע חצר איז דא צוויי שטיבער, דאס איז א דיוק וואס מ'איז מדייק דארט פון די משנה, און אויף דעם האט שמואל געזאגט, אין לנו בעירובין אלא כלשון משנתנו, אבער אוודאי קען אוודאי זיין אזוי ווי מ'האט געזאגט די מימרא פון שמואל אז ווען איין חצר איז אפן צו א צווייטע חצר א אינעווייניגסטע מיט א אינדרויסנדיגסטע, דארט וועט אוודאי יא העלפן ביטול רשות, פארוואס? ווייל דאס איז א ציור וואס איז אוסרין ומערבין. זאגט אונז די גמרא ווייטער, גופא האבן מיר געזען אמר שמואל, אין ביטול רשות מחצר לחצר, ואין ביטול רשות בחורבה, אז ביי א חורבה איז נישט דא קיין ביטול רשות און זעלבע זאך חצר לחצר איז אויך נישט דא קיין ביטול רשות און ווי מען האט טאקע איינגעזעצט דא רעדט זיך צוויי חצרות איינס לעבן די צווייטע וואס דארט העלפט נישט קיין ביטול רשות ברענגט די גמרא די בר פלוגתא פון שמואל ורבי יוחנן אמר רבי יוחנן זאגט יש ביטול רשות מחצר לחצר ויש ביטול רשות בחורבה אז ביי ביידע איז יא דא ביטול רשות זאגט די גמרא יעצט וצריכא מען דארף האבן די ביידע מימרות סיי די מימרא פון מחצר לחצר און סיי די מימרא פון חורבה, פארוואס? ווייל דאי אשמעינן מחצר לחצר, טאמער די מחלוקת וואלט נאר געווען מחצר לחצר וואלט איך געזאגט בהא קאמר שמואל, דארט טאקע זאגט שמואל אז ביטול רשות העלפט נישט, ווייל משום דהא תשמישתא לחוד, והא תשמישתא לחוד, ווייל יעדע חצר בעצם האט זיך א אייגענע חצר, וואס יעדער קען מאכן עירוב פאר זיך, און ממילא עס איז נישט אוסרין זה על זה, איז דארט זאגט טאקע שמואל אז מען קען נישט מבטל זיין איינס פארן צווייטן, אבער, אבל חורבה, דתשמישתא חדא לתרווייהו, אימא מודה לרבי יוחנן, אבער אפשר ביי א חרבה, וואס א חרבה איז דאך אוסרין זה על זה, קיינער טאר נישט טראגן אינעם חרבה טאמער מען מאכט נישט קיין עירוב צוזאמען ווייל די חרבה שטייט פונקט צווישן צוויי חצרות, איז אפשר דארט איז שמואל מודה צו רבי יוחנן אז דארט עט יא העלפן ביטול רשות, און דערפאר האט שמואל געזאגט ניין ביי חרבה העלפט נישט נאר מען האט פריערט געזאגט די טעם ווייל די גאנצע תקנה פון ביטול לויט שמואל איז נאר געזאגט געווארן ביי חצרות נישט ביי חרבה, די חרבה איז נישט קיין זאך וואס מ'איז נויטיג ס'איז נישט מ'מוז עס נישט נוצן, און ממילא דארט איז נישט דא די היתר. ווייטער, וכי איתמר בהא, טאמער די מחלוקת וואלט נאר געווען ביי חרבה, וואלט איך געזאגט פארקערט, אז בהא קאמר ר' יוחנן ביי חרבה לאזט טאקע ר' יוחנן מאכן ביטול רשות, פארוואס? ווייל ס'איז תשמישתא חדא לתרוייהו, ביידע דארפן עס נוצן, מ'קען נישט, נישט יעדער קען נוצן די חרבה אנעם צווייטן, מ'דארף עס טון צוזאמען. אבל בהך, אבער אפשר ביי צוויי חצירות, אפשר מודה ליה לשמואל, אפשר איז ר' יוחנן מודה צו שמואל, אז מ'קען נישט מאכן קיין ביטול רשות פארוואס ווייל בעצם יעדער קען מאכן אן עירוב פאר זיך, מען דארף בעצם נישט דא מאכן קיין ביטול רשות, מען דארף נישט מאכן קיין עירוב, מען דארף נישט גארנישט דא, ס'איז נישט אוסרין זה על זה, איז אפשר איז ער מודה צו שמואל צריכא, פאר דעם דארף איך די געדאפלטע מחלוקת. זאגט די גמרא ווייטער, אמר אביי, מען האט פריערט געזען דאס אביי האט געזאגט הא דאמר שמואל אין ביטול רשות מחצר לחצר, לא אמרן אלא בשתי חצרות ופתח אחד ביניהן, אבל שתי חצרות זו לפנים מזו, מתוך שאוסרין מבטלין האט מען געזען דאס אביי האט געלערנט בשיטת שמואל אז ווען איין חצר ס'איז דא א אינעווייניגסטע חצר מיט א אינדרויסניגסטע חצר איז דארט וועט אוודאי העלפן ביטול דארט איז עס אוסרין ומערבין די אינעווייניגסטע חצר אסר'ט בעצם פאר די אינדרויסניגסטע חצר צו טראגן ווייל ס'איז א רגל אוסרת במקומה אוסרת שלא במקומה און במילא טאר מען נישט טראגן אבער ביטול עט העלפן קען די אינעווייניגסטע חצר מבטל זיין זייער זכות צו גיין אין דרויסנדיגסטע חצר, און אזוי ארום עלן די מענטשן פון די אינדרויסנדיגסטע חצר מעגן טראגן שבת, אזוי האט אביי געלערנט בשיטת שמואל. זאגט יעצט די גמרא, רבא אמר רבא קריגט זיך אויף אביי, און ער זאגט אפילו שתי חצרות זו לפנים מזו פעמים מבטלין ופעמים אין מבטלין, זאגט רבא ס'איז נישט אזוי פשוט, ס'איז נישט אזוי פשוט און קלאר אז יעדע מאל וואס ס'איז דא צוויי חצרות, איינס אין פראנט פונעם צווייטן, איינס אינעם צווייטן, אז די אינעווייניגסטע קען פשוט מבטל זיין צו די אינדרויסנדיגסטע און אזוי מתיר זיין די אינדרויסנדיגסטע צו טראגן, נאר רבא זאגט ס'איז דא איין געוויסע ציור וואס אזוי איז טאקע די דין, אבער ביי אלע אנדערע ציורים איז נישט אזוי. יעצט רבא גייט דא אויסרעכענען פיר היכי תמצא'ס, ווי דריי פון די פיר היכי תמצא'ס עט נישט העלפן קיין ביטול, און נאר אין די פערדע עט העלפן ביטול. וואס איז בעצם די מחלוקת פון אביי און רבא? עמיר יעצט שוין אויסרעדן אז אביי האלט אז ביטול רשות ווען איינער וויל מבטל זיין זיין חלק אין א רשות העלפט אויכעט מחצר לחצר, א מענטש קען אויכט מבטל זיין זיין רשות פאר מענטשן אין א צווייטע חצר. רבא קריגט זיך אויף דעם. רבא האלט ווען א מענטש איז מבטל רשות דארף ער מבטל זיין רשות פאר יעדעם, און ער קען נישט מבטל זיין זיין רשות פאר מענטשן אין א צווייטע חצר, און פאר דעם גייט זיך רבא קריגן אויף אביי און זאגן נישט אלעמאל איז א חצר וואס איז אין א צווייטע חצר זו לפנים מזו איז דא ביי דעם ביטול, נאר ס'איז דא דריי פון פיר ציורים וואס איז נישט דא, און נאר ביי די פערדע ציור איז יא דא, יעצט וואס זענען די פיר ציורים? זאגט רבא אזוי, כיצד נתנו עירובן בחיצונה ושכח אחד בין מן הפנימית ובין מן החיצונה ולא עירב שתיהן אסורות. זאגט רבא אזוי, די ערשטע ציור איז אז ס'דא דא א אינעווייניגסטע חצר און א אינדרויסנדיגסטע חצר, זיי האבן געמאכט אן עירוב צוזאמען, וואס טייטש אזוי מאכט מען א עירוב צוזאמען? א עירוב מאכט מען צוזאמען מיט דעם אז ביידע קודם מאכן אן עירוב פאר זיך און שפעטער גייט מען און מען טראגט די ברויט פון איין חצר אריין צו די אנדערע, און אזוי הייסט עס כאילו יעדער איינער וואוינט צוזאמען אין איין חצר און ממילא מעג מען טראגן אין ביידע חצרות. יעצט אזוי. זאגט רבא, טאמער מ'האט גענומען די ברויט און מ'האט עס געשטעלט אין די אינדרויסנדיגסטע חצר, וואס טייטש ס'איז דא דא צוויי חצרות א אינעווייניגסטע מיט א אינדרויסנדיגסטע, און די מענטשן פון די אינעווייניגסטע חצר האבן גענומען זייער ברויט עס אריינגעשטעלט אין אינדרויסנדיגסטע, און אזוי האבן זיי געוואלט מאכן אן עירוב אז מ'זאל קענען טראגן אין ביידע חצרות, די אינעווייניגסטע עלן קענען גיין אינדרויסן, די אינדרויסנדיגסטע עלן קענען גיין צו די אינעווייניגסטע. נאר וואס, נאכדעם וואס מ'האט געמאכט אן עירוב, איז מען געוואויר געווארן אז ס'איז דא דא א שלימזל, ס'איז דא דא איין שלימזל וואס ער האט נישט געהאט דא א חלק אינעם עירוב, ער האט פארגעסן זיך צו משתף זיין אין דעם, יעצט ווען ס'דא דא א שלמזל איז די דין איז אז דער שלמזל וואס האט נישט קיין חלק אינעם עירוב ער דארף יעצט מבטל זיין זיין רשות אינעם חצר צו די אנדערע בני החצר, איז די דין זאגט רבא אזוי, לאמיר קודם צונעמען די ערשטע דין די ערשטע היכי תמצא וואס רבא רעדט דא אז דער שלמזל איז פון די אינעווייניגסטע חצר, איז נאכאמאל דא רעדט מען ביי א ציור וואס די ברויט. די עירוב אליין ליגט אין די אינדרויסנדיגסטע חצר אזוי האבן זיי געמאכט די עירוב די מענטשן פון אינעווייניג האבן געטראגן די ברויט אינדרויסן אבער די ערשטע ציור רעדט זיך אז חוץ דעם וואס די ברויט ליגט אינדרויסן די שלימזל דער וואס האט נישט געהאט קיין חלק דא ער איז פון די אינעווייניגסטע דאס איז די ערשטע ציור די צווייטע ציור איז אז מען האט טאקע געלייגט די ברויט אינדרויסן און די שלימזל איז אויך פון די אינדרויסנדיגסטע חצר ביידע איז אין די אינדרויסנדיגסטע איז ביי ביידע די ציורים זאגט רבא, עט נישט העלפן קיין ביטול, דער שלמזל עט נישט קענען מבטל זיין זיין חלק וואס ער האט דא, זיין חלק אינעם חצר, און במילא די ביידע חצרות עלן נישט טארן טראגן שבת. דאס איז די ערשטע צוויי ציורים. די צווייטע צוויי ציורים, די אנדערע צוויי ציורים, איז אזוי, נתנו עירובן בפנימית, די אנדערע צוויי ציורים, די דריטע ציור און די פערדע ציור רעדט זיך אז מען לייגט די עירוב אין די אינעווייניגסטע חצר, ס'טייטש די ברויט ליגט אין די אינעווייניגסטע. דא זאגט רבא איז דא א נפקא מינה וואו די שלימזל. טאמער ושכח אחד מן הפנימית ולא עירב, שתיהן אסורות. טאמער די ברויט ליגט אין די אינעווייניגסדיגע, און די שלימזל איז אויך פון די אינעווייניגסטע חצר, איז די דין איז ביידע טארן נישט טראגן, ס'עט נישט העלפן דא קיין ביטול רשות. נאר ווען עט יא העלפן, טאמער, שכח אחד מן החיצונה ולא עירב, פנימית מותרת וחיצונה אסורה, טאמער מען האט געלייגט די ברויט אין די אינעווייניגדיגסטע, וואס טייטש די אינעווייניגסטע חצר, זיי האבן די ברויט, און די שלימזל וואס האט נישט געהאט דא א חלק אין די עירוב, וואס האט פארגעסן דא צו האבן א חלק אין די עירוב, ער איז פון די אינדרויסנדיגסטע, דארט וועט זיין די דין אז די מענטשן פון די אינעווייניגסטע חצר עלן קענען טראגן, די מענטשן פון די אינדרויסנדיגסטע עלן נישט קענען טראגן, טאמער דער שלימזל עט מאכן א ביטול רשות טאמער עט מבטל זיין. און רבא גייט דא און רעכנט יעצט אויס טאקע די טעם און די סיבה פאר די אלע פיר דינים, און נאכאמאל, דאס איז אלעס געבויט אויף דעם אז א מענטש קען נישט מבטל זיין זיין חלק אין א חצר וואס איז נישט זיין חצר, קענסט נישט מבטל זיין דיין חלק אין א צווייטע חצר, און ממילא הייבט אן רבא צו נעמען אזוי די ערשטע ציור, נתנו עירובן בחיצונה, ושכח אחד בין מן הפנימית בין מן החיצונה ולא עירב שתיהן אסורות. איז אזוי, די ערשטע ציור איז אז די ברויט ליגט אין די אינדרויסניגסטע חצר, און די שלימזל איז פון די אינעווייניגסטע חצר, און ממילא דא אז ס'איז דא דא א שלימזל, בעצם וואס איז געשען יעצט, דער מענטש וואס האט נישט געהאט דא א חלק אינעם עירוב, ער האט געמאכט דא א פראבלעם פאר יעדעם, ס'איז שוין נישט דא דא קיין עירוב צווישן די צוויי חצרות, און ממילא די שיתוף וואס מען האט געמאכט דא פון ביידע חצרות צוזאמען, דאס איז בטל מעיקרא, דאס ווערט אויס גראד, נאר וואס, ווילסט אז דער שלימזל פון אינעווייניג ער זאל מבטל זיין עפעס דא, און ממילא ברגע ער וועט מבטל זיין, יעצט וועט מען מעגן טראגן. אבער פאר וועם זאל ער מבטל זיין זאגט רבא האי בר פנימית למאן נבטל לבטל לבני פנימית ליתא לעירובייהו גבייהו וואס טייטש אזוי עסטו זאגן זיי מבטל פאר די מענטשן פון דיין חצר דו שלימזל פון די אינעווייניגסטע חצר זיי מבטל פאר אלע מענטשן פון דיין חצר אזוי ארום עלן אלע מענטשן פון דיין חצר יעצט קענען טראגן ווייל דו ביסט מבטל דיין חלק פונעם חצר צו זיי אבער זאגט רבא ס'עט נישט העלפן פארוואס װײַל װי נישט װי, װי ליגט די ברױט? די ברױט ליגט דאָך אין די אינדרױסניקסטע חצר, דאָס איז דאָך די ערשטע ציור. און במילא, דו ביסט טאַקע מבטל דײַן רשות צו אַלע חבֿרה פֿון דײַן חצר, אַלץ פֿײַן װױל. אָבער די, זײ קענען יעצט נישט טראָגן, װײַל זײ האָבן אינגאַנצן נישט קײן עירוב. װײַל די עירוב, װאָס מע האָט געמאַכט אױף צוזאַמלײגן די בײדע חצרות, דאָס איז בטל גראָד. פֿאַרװאָס? װײַל אַז ברגע אַ מענטש האָט זיך נישט משתּף געװען, און במילא די צוזאַמשטעל פֿון די צװײ חצרות איז זיכער נישט קײן גוטע צוזאַמשטעל, ווייל איינער האט דא נישט קיין חלק, נאר וואס ווילסטו אז די אלטע עירוב זאל העלפן אז יעדע חצר זאל קענען טראגן פאר זיך, די אינעווייניגסטע חצר קען נישט טראגן פאר זיך, פארוואס? ווייל די ברויט איז נישט דארט, די אינדרויסניגסטע חצר קען יעצט אויך נישט טראגן, פארוואס? ווייל אז די אינעווייניגסטע קען נישט טראגן קען די אינדרויסניגסטע נישט טראגן, ווייל אונז ווייסט מען דאך די כלל אז רגל האוסרת במקומה אוסרת שלא במקומה, און ממילא טאר קיינער נישט טראגן, איי עסטו מיר זאגן ניין, זיי מבטל, פאר די מענטשן אינדרויסן, וואס טייטש דער מענטש פון אינעווייניג דו שלימזל זיי מבטל אז דו גייסט נישט ארויסגיין צו די חצר אינדרויסן, און ממילא הייסט עס שוין נישט רגל האוסרת במקומה אוסרת שלא במקומה, עט יעדער קענען דא טראגן, אבער דאס וועט נישט העלפן, ווייל אונז האבן דאך אנגעהויבן מיט דעם אז אין ביטול רשות מחצר לחצר, ס'העלפט נישט קיין ביטול רשות צו מענטשן פון א צווייטע חצר, און ממילא דער שלימזל פון אינעווייניג קען נישט מבטל זיין פאר די מענטשן ביי זיך אין חצר, פארוואס? ווייל אפילו נאכן מבטל זיין איז דאך נישט דא דא קיין עירוב ווייל די ברויט ליגט אינדרויסן, גיי זיי מבטל יעצט דיין רשות אריינצוגיין אין אינדרויסניגסטע חצר, דאס קענסטו אויך נישט, פארוואס? ווייל קענסט נישט מבטל זיין אין א צווייטע חצר, און במילא זאגט רבא איז ביי די ציור, העט נישט העלפן קיין ביטול, און ממילא טאר קיינער נישט טראגן, נישט פון אינעווייניג נישט פון אינדרויסן. זאגט יעצט רבא ווייטער צום צווייטן ציור, די צווייטע ציור רעדט זיך אז די ברויט ליגט אין די אינדרויסנדיגסטע חצר, און די שלימזל איז אויך אין די אינדרויסנדיגסטע חצר, און ממילא ביי דעם וואסערע מין ביטול ווילסטו מאכן דא? האי בר חיצונה למאן נבטל? לבטל לבני חיצונה? עסטו זאגן ער זאל מבטל זיין זיין חלק דא אינעם חצר פאר אלע מענטשן ארום און ארום זיך, פאר אלע מענטשן אין דרויסנדיגסטע חצר, צו די מענטשן פון זיין חצר, אבער אויב אזוי, דאס וועט נישט העלפן, ווייל איכא פנימית דאסרה עלייהו, פארוואס? ווייל אזוי ווי מען האט געשמועסט, ברגע וואס דא דא א שלימזל, איז דאך די עירוב וואס שטעלט צוזאמען די ביידע חצרות נישט קיין עירוב, און ממילא, וואס עסטו מיר זאגן אז יעדע חצר זיך אנקוקן פאר זיך? יעצט אזוי, די אינעווייניגסטע חצר טאר נישט טראגן, פארוואס? ווייל די עירוב איז דאך נישט דארט, די ברויט איז נישט דארט, און ממילא די גאנצע אינעווייניגסטע חצר טאר נישט טראגן אפילו ביי זיך נישט, און יעצט וואס? ווילסטו אז די אינדרויסנדיגסטע חצר זאל יא מעגן טראגן? זיי קענען סתם אזוי נישט טראגן אפילו נאכדעם וואס די אינדרויסנדיגסטע שלימזל איז מבטל פאר אלע מענטשן אין זיין חצר, טארן זיי נישט טראגן, ס'איז דא א צווייטע פראבלעם, ווייל אז די אינעווייניגסטע טאר נישט טראגן, טארן די אינדרויסנדיגסטע אויך נישט טראגן, ווייל ס'רגל האוסרת במקומה אוסרת שלא במקומה, און ממילא, די פאטענט וועט נישט העלפן, ווייטער העסטו מיר זאגן, לבטל לבני פנימית, זאל די שלימזל פון אינדרויסן, מבטל זיין זיין חלק אין אלעס דא, סיי פאר די אינעווייניגסטע סיי פאר די אינדרויסניגסטע ממילא וועט מען זיך קענען כאילו מתחשב זיין כאילו ער איז נישט דא דא, דאס איז דאך אויך נישט דא אין ביטול רשות מחצר לחצר קענסט נישט מבטל זיין דיין חלק אין א צווייטע חצר, און ממילא אויך ביי די צווייטע ציור טאר קיינער נישט טראגן, ס'עט נישט העלפן קיין ביטול. יעצט לאמיר גיין צום דריטן ציור, נתנו עירובן בפנימית, ושכח אחד מן הפנימית ולא עירב, שתיהן אסורות. די דריטע ציור רעדט זיך אז די ברויט ליגט אין די אינעווייניגסטע חצר, און די שלימזל איז אויך אין די אינעווייניגסטע חצר. יעצט אזוי, ווילסט ער זאל מבטל זיין, און מיט דעם ביטול עט מען קענען דא טראגן, איז די שאלה וויאזוי? האי בר פנימית למאן נבטל, פאר וועם זאל ער מבטל זיין? לבטל לבני פנימית. ווילסט ער זאל מבטל זיין פאר זיין אייגענע חצר, פאר די אינעווייניגסטע חצר, איז מבטל זיין חלק אינעם חצר דא, און במילא לכאורה העט יעדער קענען טראגן, ניין דא העט עס נישט העלפן, פארוואס ווייל איכא חיצונה דאסרה עלייהו די מענטשן פון די אינדרויסענדיגסטע חצר אסר'ן פאר די אינעווייניגסטע חצר, וויאזוי? אונז ווייס מיר ביז יעצט אז ווען ס'דא א חצר אינעווייניג און ס'דא א חצר אינדרויסן, און די אינעווייניגסטע חצר אסר'ט אויף די חצר אינדרויסן, ווייל ס'איז א רגל האוסרת במקומה אוסרת שלא במקומה, היות וואס די מענטשן פון די אינעווייניגסטע חצר מוזן אלעמאל ארויסגיין דורך די אינדרויסנדיגסטע חצר, און ממילא העלפט נישט יעצט אז די אינדרויסנדיגסטע חצר מאכן א עירוב צווישן זיך, ווייל די מענטשן פון אינעווייניג צושטערן זייער עירוב, אבער דא, לכאורה, טאמער דער שלימזל פון די אינעווייניגסטע חצר איז מבטל זיין חלק צו אלע מענטשן פון די אינעווייניגסטע חצר, זאלן זיי קענען טראגן א מחיה, די מענטשן פון דרויסן העלן זיך ברעכן קאפ, אבער דא, זאגט רבא איז דא א נייע פראבלעם, ווייל ווי די ברויט, די ברויט איז אינעווייניג, און די דריטע ציור רעדט זיך אז די ברויט איז אין די אינעווייניגסטע חצר, טאמער די ברויט איז אין די אינעווייניגסטע חצר, אויב אזוי איז פשט אז די מענטשן פון די אינדרויסעניגסטע חצר האבן אריינגעלייגט זייער ברויט אין די אינעווייניגסטע חצר, דאס אליין הייסט שוין כאילו זיי גייען אריין דארט, וואס טייטש האט זיך פארדרייט די יוצרות, נארמאל די מענטשן פון אינעווייניג מוזן דורכגיין דורך אינדרויסן, דא אבער אז די מענטשן פון אינדרויסן'ס ברויט ליגט אינעווייניג, איז פשט כאילו זיי דרייען זיך שוין דא, און ממילא קענסטו מיר נישט זאגן א פאטענט אז אונז אליין דא אינעווייניג אונז עמיר זיך מבטל זיין צווישן זיך מיט אינגאנצן זיך נישט צוטון מאכן פון די מענטשן אינדרויסן, ניין, די מענטשן פון אינדרויסן הייסן א רגל אוסרת במקומה אוסרת שלא במקומה, זיי אסר'ן פאר די אינעווייניגסטע צו טראגן און ממילא העלפט נישט יעצט אז דער שלימזל פון אינעווייניג איז מבטל זיין חלק דא פאר אלע מענטשן אין די אינעווייניגסטע חצר, ווייטער העסטו מיר זאגן לבטל לבני חצונה, העסטו זאגן אז דער מענטש פון אינעווייניג זאל מבטל זיין פאר יעדעם, סיי פאר די מענטשן פון אינעווייניג, סיי פאר די מענטשן פון אינדרויסן, און במילא יעצט וועט מען יא קענען טראגן, דאס קען דאך ווייטער נישט זיין אין ביטול רשות מחצר לחצר, רבא האלט דאך קענסט נישט מבטל זיין דיין חלק פון א צווייטע חצר, קענסט נישט מבטל זיין פאר א אנדערע חצר, און במילא דער מענטש פון אינעווייניג מאכט דא א פראבלעם, ער קען נישט מבטל זיין פאר די אייגענע חצר, פארוואס? ווייל די מענטשן פון אינדרויסן קומען אריין דא ס'א רגל האוסרת במקומה אוסרת שלא במקומה, און ער קען נישט מבטל זיין אויך פאר די מענטשן אינדרויסן ווייל ס'איז נישטא אזא זאך קענסט נישט מבטל זיין פאר מענטשן פון א צווייטע חצר. נאר וואס? וועלכע ציור העט יא העלפן א ביטול? ווען ס'איז שכח אחד מן החיצונה ולא עירב. וודאי פנימית מותרת, דאחדא דשא ומשתמשא וחיצונה אסורה. ווען העט יא העלפן? ווען די ברויט איז אינעווייניג און די שלימאזל איז אינדרויסן, דא ביי די ציור איז רבא אויכט מודה אז די שלימאזל עט מבטל זיין זיין חלק און סעט העלפן, פארוואס? וואסערע מין ביטול דארף מען דא האבן? איז לאמיר אריין טראכטן ביי דעם ציור, די ציור רעדט זיך די ברויט ליגט יעצט אינעווייניג, יעצט ברגע נאכאמאל ברגע איינער האט זיך נישט משתף געווען, קוק איך יעצט אן ביידע חצירות ווי צוויי באזונדערע חצירות ווייל די עירוב צו מאכן פון ביידע חצירות איין חצר האט נישט געהאלפן, יעצט לאמיר יעצט טראכטן, פאר וועם העט ער מבטל זיין? טאמער העט ער מבטל זיין פאר אלע מענטשן פון די אינדרויסנדיגסטע חצר, וואס האב איך אויפגעטון? ס'טייטש, די מענטשן פון אינדרויסן קענען דאך נישט טראגן, ווייל די עירוב איז דאך נישט ביי זיי, די עירוב ליגט אינעווייניג, און סתם אזוי טארן זיי נישט טראגן. יעצט, די מענטשן פון אינעווייניג טארן אויך נישט טראגן, פארוואס? ווייל אזוי ווי מ'האט געשמועסט, היות וואס די ברויט איז ביי זיי, איז כאילו די מענטשן פון אינדרויסן דרייען זיך אויך ביי זיי, ס'א רגל האוסרת במקומה אוסרת שלא במקומה, און ממילא קען קיינער נישט טראגן. נאר וואס טאמער די שלמזל פון אינדרויסן עט מבטל זיין זיין זכות אריין צו טרעטן אין די אינעווייניגסטע חצר, וואס טייטש די גאנצע אינדרויסניגסטע חצר קען מבטל זיין אויף דאס וואס מען האט פריערט געזען די געוואלדיגע חידוש אז ווען א ברויט פון אינדרויסן ליגט אינעווייניג איז כאילו מען דרייט זיך דארט, די כאילו קען מען מבטל זיין, פארוואס? ווייל דא איז דא אן ענין וואס מ'עט זעהן אין די המשך הסוגיא אין דף עין היי, אז די גמרא זאגט דארט לתקוני שיתפתיך ולא לעוותי, וואס טייטש א חצר קען זאגן פאר א צווייטע חצר, די סיבה וואס איך האב געמאכט מיט דיר א עירוב איז זאל זיין דא א תיקון, נישט דו זאלסט מיך אפטוהן, און במילא טאמער ס'איז דא צוויי תנאים, מ'קען נישט סתם אזוי זאגן לתקוני שיתפתיך ולא לעוותי, ס'דארף זיין צוויי תנאים אז דאס זאל העלפן, די ערשטע תנאי איז אז די פשיעה קומט פון דער וואס טוט אפ. וואס טייטש אזוי? ווער טוט דא אפ וועם? די אינדרויסניקסטע חצר טוט אפ די אינעווייניגסטע חצר אז זיי זאלן נישט טארן טראגן. פארוואס? ווייל ווער איז די שלמזל? די שלמזל קומט פון אינדרויסן. און במילא זיי זענען פושעים. זיי האבן דא א שלמזל זיי האבן נישט אויפגעפאסט אז יעדער זאל זיין דא א חלק אינעם עירוב, און במילא די פשיעה קומט פון אינדרויסן, די אינדרויסניקסטע חצר טוט דא אפ די אינעווייניגסטע חצר. יעצט דאס אליין איז נאכנישט גענוג. בצירוף צו דעם אז וואס איז בעצם די מונע דא? וואס טייטש וואס האלט צוריק די מענטשן פון אינעווייניג צו טראגן? וויאזוי איז די דרויסניגסטע חצר גורם אז די אינעווייניגסטע זאל נישט קענען טראגן? האבן מיר געשמועסט מיט די חידוש אז די ברויט ליגט אינעווייניג איז כאילו זיי דרייען זיך דארט און ממילא יעצט ווען איך האב די צוויי זאכן, סיי אז די פשיעה קומט פון אינדרויסן, און סיי אז די גאנצע פראבלעם אז די אינעווייניגסטע טאר נישט טראגן איז טאקע ווייל די אינדרויסניגסטע דרייען זיך דא כאילו, קען די אינעווייניגסטע חצר זאגן פאר די אידן אינדרויסן, חברה, בלייבטס ביי ענק, איך פארשפאר דא צו די טיר, איך טראג דא ווייטער, און עטס ברעכטס ענק קאפ און במילא ביי אזא ציור זאגט רבא איז אוודאי שמואל מודה אז ס'עט העלפן דא ביטול רשות דער מענטש פון אינדרויסן און אלע מענטשן פון אינדרויסן עלן מבטל זיין זייער זכות זיך צו דרייען אינעווייניג און במילא סיי די ברויט ליגט אינעווייניג איז נישט קיין פראבלעם און במילא קענען זיי טראגן ווייל די ברויט איז דארט פריער האבן מיר געזען איז דא א פראבלעם טאמער די ברויט איז נישט דארט טארן זיי סתם אזוי נישט טראגן ווייל די ברויט איז דאך נישט דארט דא די ברויט איז דארט סיי די פשיעה קומט פון אינדרויסן סיי די גאנצע מעכב זיי זאלן נישט טארן טראגן איז א כאילידיגע פראבלעם ווייל די אינדרויסניגסטע דרייען זיך דא און דאס בין איך מבטל און ביי די ציור העט עס העלפן אבער ביי אלע אנדערע דריי ציורים העט עס נישט העלפן מה שאין כן לויט אביי וואס אביי האט פריערט געזאגט אז לויט שמואל ביי א אינעווייניגסטע חצר מיט א אינדרויסניגסטע חצר העלפט אלעמאל ביטול איז טאקע לויט אביי איז ביי אלע פיר ציורים העט העלפן ביטול פארוואס ווייל דער שלמזל נישט קיין חילוק צו ער איז אינעווייניג נישט קיין חילוק צו ער איז אינדרויסן נישט קיין חילוק ווי דער ברויט איז קען זיך אלעמאל דער שלמזל אנרופן איך בין מבטל מיין חלק סיי פאר אינעווייניג סיי פאר אינדרויסן פאר יעדעם בין איך מבטל דא איז כאילו ער איז אינגאנצן נישט דא און אז ער איז אינגאנצן נישט דא איז סתם אזוי נישטא קיין פראבלעם נאר לויט רבא וואס רבא זאגט אז קענסט נישט מבטל זיין דיין חלק פאר א צווייטע חצר נאר פאר די אייגענע חצר קענסטו מבטל זיין און לויט רבא ביי כמעט קיין איין ציור עט עס נישט העלפן ביי כמעט קיין איין ציור איז זיין ביטול גארנישט אויפטוהן, נאר ביי א ציור וואס ער איז מבטל פאר א צווייטע חצר, וואס איז ער מבטל פאר א צווייטע חצר? א כאילו'דיגע זכות זיך צו דרייען דארט, וואס טייטש די גאנצע זכות זיך צו דרייען איז אויך נאר ווייל די עירוב איז דארט, דאס איז ער סך הכל מבטל, דאס איז רבא מודה אז דאס הייסט נישט אין מבטלין מחצר לחצר, ובנוסף צו דעם אז די שלימזל איז אינדרויסן נישט אינעווייניג, און ביי דעם איז רבא מודה אז ס'וועט העלפן א ביטול.